שלום עליכם, ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער צוועלף מיט חיים עקשטיין. חיים עקשטיין די נאמען זאגט שוין אלעס. וואס זאגט די נאמען? די נאמען זאגט ער איז א מומחה אין אינוועסטמענט, ער איז א מומחה אין העלפן אידן אויפבויען א מהלך צו קענען מאכן פעסיוו אינקאם, אז מען טוט געוויסע מאווס, געוויסע מעשים, און די געלט קומט אריין. בחינת ווען מען האט א גוטע שטיקל ריעל עסטעיט וואס ברענגט אריין רענטל אינקאם, אזא בחינה. סתם בתורת משל חיים יא? שטימט? איך ווייס נישט צו מ'דארף גיין בחינות, מ'קען גיין גראד צו. גראד צו די זאך אליין? יא.
אקעי.
סאו. איך ווייס נישט, ס'דא איין ווארט וואס איך זע לעצטנס, איך דריי מיך אסאך צווישן מענטשן וואס רעדן נישט נאר אידיש, ס'דא עפעס איין מיני ווארט וואס איך זע יעדער איינער קען אויף אלע שפראכן. וועלכע? געלט.
געלט. פרעג יעדע גוי וואס מיינט געלט, ער וועט גראד וויסן.
אהא. אקעי. סאו חיים, ס'דא א שאלה וואס איז אריינגעקומען פון איינעם. וואס מיינט קאווערד פוט? קאווערד פוטס? קאווערד פוטס, יא. קאווערד פוטס, אקעי. סא יענער וויל וויסן וואס דאס, ער האט געהערט די ווארט, און ס'האט שייכות מיט אינוועסטמענטס? ס'האט שייכות מיט מאכן געלט אדער פארלירן געלט? איך ווייס נישט.
יא, יעדע זאך וואס האט שייכות מיט מאכן געלט האט אויך שייכות מיט פארלירן געלט, ווייל ווייל ווייל געווענליך איבערהויפט אין די סטאק מארקעט, און די אפשענס מארקעט, ווען איינער מאכט פארלירט איינער. אהא.
סא ס'איז אויטאמאטיש דו מאכסט.
כ'האב אמאל געהערט פון דיר די הסבר אז געלט ווערט נישט פארלוירן,

ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט שארטן א סטאק. וואס מיינט שארטן א סטאק? אקעי, ס'איז דא יעדע, ווען איינער קויפט א שער, איך זאג סטאק, שער די זעלבע זאך יא, יעדע יעדע יעדע סטאק וואס א מענטש קויפט און פארקויפט האט צוויי חלקים אין עס, חלק א' און חלק ב'. חלק א' איז ווען מ'פאנגט אן די די די געשעפט, און חלק ב' איז ווען מ'מאכט עס צו. איז נערמאל וואס ס'דארף קיינער נישט מסביר זיין איז אז חלק א' מיינט מ'קויפט און חלק ב' מיינט מ'פארקויפט אקעי סאו אז איך קען זאגן כ'האב הונדערט פראצענט מוצלח'דיג געענדיגט א געוויסע געשעפט דארף האבן געשען סיי די קויפן און סיי די פארקויפן אבער אין רוב מאל איז די קויפן די חלק א' און די פארקויפן איז די חלק ב' די חילוק איז די פארקויפן ווייל איך האב עס פריער געקויפט וועגן דעם יא איז וועגן דעם רוב מאל אזוי אבער די חידוש אין די סטאק מארקעט איז

פאר די ערשטע טרענזע פאר די ערשטע חלק און שפעטער קויף איך עס צוריק.
אקעי.
פארוואס זאל איך דאס וועלן טון? די סיבה פארוואס איך זאל דאס וועלן טון איז ווייל איך האלט אז ס'גייט אראפגיין די סטאק. סאו לאמיר זאגן אז יעצט איז עס הונדערט דאלער, איך האלט ס'גייט אנקומען צו פֿינף און נײַנציק דאלער, בארג איך פון דיר הונדערט שעירס פון קול מבשר.

אז מענטשן פרעגן מיך שוין, מענטשן ווערן אינטימידעיטעד אביסל פון מיר, און מען פרעגט מיך שוין נישט אזוי ווי, וואס מיינט דאס מיט יענץ? מען קומט מיר פרעגן אזא מין אזא קשיא פון לעוועל טו אדער לעוועל טרי אזוי ווי, דו האלטסט אז איי בי עם וועט איבערשטייגן קול מבשר אדער אזא מין זאך אזוי ווי, און די זאך איז, אקעי שוין.

סאו יעצט האלט מיר יעצט מיט א מעשה אז ראובן האט געשארט די מארקעט, ראובן האט פארקויפט פאר שמעון שעירס, ער האט עס נאך אפילו נישט, ער האפט אז ס'גייט אראפגיין די שעירס. אקעי פיין.
אקעי? סאו אונז האמיר געקאווערט בעיסיקלי בנימין ראובן שמעון לוי. יא.
יא?
יא. ס'שטימט? ראובן האט געבארגט פון בנימין און ער האט עס פארקויפט פאר שמעון, און ער גייט צוריק קויפן פון לוי.
און עס צוריק באצאלן פאר. און צוריק באצאלן פאר בנימין. אקעי. אקעי? יעצט גיימיר אונז זיך באגעגענען מיט יהודה.

און יהודה האלט אז קול מבשר שעירס גייט ארויף גיין אין וועליו, ער האט נישט קיין שום פראבלעם מיט קול מבשר, אדרבה איך וואלט נאר געוואלט האלטן דאס פאר ווי לענגער, נאר וואס דען, ער האט איינמאל געהערט אז אשרי אדם מפחד תמיד, און ער האט מורא אפשר אפשר אפשר אפשר גייט עס יא אראפפאלן אין וועליו. אקעי, האט ער געהערט אז ס'איז דא א עצה וויאזוי ער קען זיך פראטעקטן, וויאזוי ער קען זיך באשיצן פון די קליינע ריסק אז קול מבשר שעירס גייט אראפגיין צו אונטער פֿינף און נײַנציק דאלער, דאס הייסט ביז פֿינף און נײַנציק, אקעי, ער נעמט א ריסק פון פֿינף דאלער א שעיר, ער האט נישט קיין שום פראבלעם, אבער אויב חס ושלום ס'גייט אראפגיין צו אונטער פֿינף און נײַנציק דאלער, האט ער געטראפן א פעטענט וויאזוי ער קען זיך באשיצן פון דעם, וויאזוי? ער גייט גיין צו ראובן. און ער גייט זאגן פאר ראובן, קוק אהער ר' ראובן, איך האב זייער מורא אויב קול מבשר שעירס גייט אראפגיין צו אונטער פֿינף און נײַנציק דאלער, איך וויל דו זאלסט מיך גאראנטירן אז אויב קול מבשר שעירס גייט אראפ צו אונטער פֿינף און נײַנציק דאלער גייסטו אפקויפן פון מיך קול מבשר שעירס פאר פֿינף און נײַנציק דאלער.
איך זאל נישט דערלייגן?
מ'זאל נישט דערלייגן, יא. יעצט לאמיר זיך דערמאנען א מינוט פון ראובן, יא? טאמער איינער פילט אז עס פאנגט אן צו ווערן קאמפליצירט, נעם ארויס א פען מיט א פעיפער און פאנג אן צו שרייבן. לאמיר דיר געבן א שנעלע חזרה, וואס האט ראובן דא געטון? ראובן בארגט. ראובן האט גענומען א א א טרענזעקשאן, ווי זאגט מען א טרענזעקשאן? טרענזאקציע. ער פון פון חלק א' און חלק ב', וואס נארמאל איז חלק א' קויפן חלק ב' פארקויפן, אבער ראובן האט קודם פארקויפט די חלק א'. סאו ראובן האט יעצט פארקויפט שעירס וואס ער מוז עס איין טאג צוריק קויפן. אקעי? ער וויל עס צוריק קויפן פאר פֿינף און נײַנציק. ער האט עס פארקויפט פאר הונדערט און ער וויל עס צוריק קויפן פאר פֿינף און נײַנציק אין חלק ב'. יא. ס'קען זיין ס'וועט נאך דויערן אביסל ביז ס'וועט אנקומען צו פֿינף און נײַנציק. סאו זאגט ראובן, זאגט יהודה פאר ראובן, גיב דו מיך א גאראנטי אז אויב ס'קומט אן צו פֿינף און נײַנציק, צו אונטער פֿינף און נײַנציק, קויפסטו אפ פון מיך די שעירס פאר פֿינף און נײַנציק. דערמאן דיך, ראובן האט לכתחילה געהאט א פלאן עס צוריק צו קויפן פאר פֿינף און נײַנציק. יא. סאו זאגט ראובן, נאו פראבלעם, אדרבה. ווייל ער וויל דאך דאס. דאס וויל ער. די איינציגסטע זאך פארוואס זאל ראובן טראכטן עס נישט צו טון איז ווייל אויב ס'פאלט אראפ צו נאך מער פון פֿינף און נײַנציק,

סאו זאגט ראובן, איך בין מסכים עס צו טון פאר דיר, באט איך דארף געלט פאר דעם. פארוואס זאל איך דיך געבן די גאראנטי? איך קען, אן די גאראנטי קען איך עס קויפן פאר לאוער פון פֿינף און נײַנציק, פאר נידריגער. זאגט זאגט יהודה, נאו פראבלעם, איך גיב דיך פאר דעם הונדערט דאלער. סאו ראובן באקומט הונדערט דאלער פון יהודה, און צוויי זאכן קען געשען. לאמיר זאגן אז די גאראנטי גייט פאר א חודש, יא? די יהודה באקומט די גאראנטי פון ראובן פאר א חודש. צוויי זאכן קען געשען. ס'קען געשען איין זאך. אז ס'גייט טאקע אנקומען צו פֿינף און נײַנציק, און און ראובן גייט אפקויפן די שעירס פון יהודה פאר פֿינף און נײַנציק, און ער גייט עס צוריק געבן פאר בנימין, און ס'איז שלום על ישראל. אדער גייט געשען ס'איז נאר אנגעקומען צו אַכט און נײַנציק, און יהודה האט גארנישט פון די גאנצע זאך, ווייל די גערענטי איז נאר געווען אז אויב ס'קומט אן צו אונטער פֿינף און נײַנציק.

אדער קען געשען אז ראובן איז בכלל נישט געווען גערעכט און יהודה איז געווען גערעכט און ס'איז ארויפגעגאנגען פון הונדערט צו הונדערט פֿינף. אין די פאל האט יהודה פארדינט פֿינף דאלער ווייל ער האט געקויפט פאר הונדערט און איז ארויף צו הונדערט פֿינף. ער האט אבער פארלוירן דעם הונדערטער ווייל ער האט קיינמאל נישט געדארפט פארקויפן זיינע שעירס פאר פֿינף און נײַנציק. ווייטער ראובן האט דערלייגט פֿינף דאלער ווייל ער האט עס פארקויפט. אין חלק א' האט ער עס פארקויפט פאר הונדערט און יעצט מוז ער אין חלק ב' עס צוריק קויפן פאר הונדערט און פינף. אבער ער האט נישט דערלייגט קיין פינף, פארוואס האט ער נישט דערלייגט קיין פינף? ווייל ער האט באקומען הונדערט דאלער די גערענטי. ער האט באקומען הונדערט פון יהודה, סאו אטאמאטיש איז זיין ריסק אויך אראפגעגאנגען פון די גאנצע. יא, ווייל קען זיין ער וועט דערלייגן אבער ער גייט דערלייגן ווייניגער. יא. סאו באמת איך פיל נאכן דאס מסביר זיין אז ס'דא מענטשן וואס קענען זיין צומישט ווייל ס'האט צופיל צופיל פיסעס אין די פאזל. יא. סאו נעם א פען און א פעיפער הער איבער די גאנצע זאך וועסט עס פארשטיין. איך מיין יא איך קען. קיצור לאמיר ארויסנעמען איך נישט לאמיר לאז מיך דו דארפסט די נעמען ווייל דו האסט געמאכט די משל און דו האסט אויפגעבויט די זאך למעשה אבער מיר קענען ארויסנעמען אפאר נעמען און זאגן איינפאך ראובן ס'איז דא א מענטש דא וואס האט אן אינטערעס אז די סטאק מארקעט זאל אראפגיין און ער פארזיכערט זיך אין קעיס אז ער מאכט געלט דורכדעם וואס די סטאק מארקעט גייט אראפ. ער פאר זיך, אבער בדרך כלל רוב מענטשן ווילן נישט די סטאק מארקעט זאל אראפגיין, און מענטשן זענען גרייט צו צאלן געלט צו באקומען א גאראנטי אז ער גייט נישט דערלייגן קיין געלט אין פאל די סטאק מארקעט גייט אראפ, היות סא איז ראובן גרייט צו מאכן די געשעפט מיט עניבאדי, איך זאג עניבאדי פאר די סעיק פון דעם פון מיין קאנדענס משל, ער איז גרייט צו מאכן די געשעפט ווייל און גאראנטירן אז די סטאק מארקעט גייט נישט אראפגיין און אויב יא גייט ער עס קויפן ווייל ער וויל סזאל אראפגיין,

יא, און אויב איינער פארשטייט נישט קענסטו איבערהערן די שמועס נאכאמאל און נאכאמאל ביז דו פארשטייסט, און איך זאג דיר, איך רעקאמענד דיך שטארק נעם א פען מיט א פעיפער ווען דו הערסט עס, וועסטו אויסשרייבן יעדע חלק, קענסט פאוזן אינמיטן, מ'קען פאוזן קול מבשר, יא? איך מיין אזוי, יא. יא, סאו קענסט פאוזן אינמיטן, קענסט הערן נאכאמאל, פיין. יעצט וועגן, יעצט פרעג מיך פארוואס ס'הייסט קאווערד פוטס. פארוואס א, יא, עיקר חסר מן הספר

יא. אקעי. טייטש איך וויל פארקויפן א פראדאקט וואס כ'האב נאכנישט געקויפט. יא. און איך גיי בארגן. יא. יא. און דו האסט עס שוין געטון. יא. סאו מיט דעם וואס דו פארקויפסט די אפשען פאר יהודה ביסטו געווארן מער אין ריסק אדער ווייניגער אין ריסק? ווייניגער אין ריסק. פארוואס ביסטו געווארן ווייניגער אין ריסק? ווייל טאמער גייט עס אראפגיין איז גוט, און טאמער גייט עס נישט אראפגיין, אדער ס'וועט אראפגיין ווייניגער ווי איך וואלט ווען געוואלט, האב איך דאך געקאווערט א חלק פון מיין לאס מיט די געלט וואס איר, פון די גאראנטי וואס יהודה האט מיר געצאלט. האסט געהערט די ווערטער וואס דו האסט געזאגט? יא. וועגן דעם הייסט עס. קאווערד פוטס. אהא. ס'איז געדעקט. געדעקטע פוטס. קאווערד פוטס. פיין. שטימט. איין מינוט. כ'גיי שארטען די מארקעט און כ'גיי קאווערן מיינע פוטס. כ'גיי שארטען די מארקעט צו קאווערן מיינע פוטס. פיין. כ'גיי שארטען די מארקעט. לערן דיך אויס די וועג עס צו זאגן. כ'גיי שארטען די מארקעט און כ'גיי רעדוסן מיין ריסק דורך קאווערד פוטס. איך גיי שארטן די מארקעט און איך גיי רעדוסן מיין ריסק דורך קאווערד פוטס. דורך קאווערד פוטס גיי איך רעדוסן מיין ריסק ווען איך גיי שארטן די מארקעט, די מארקעט, לשון יחיד, שארטן די מארקעט. אז קענסט מארקעטס קענסט מארקעט, קענסט קול מבשר קענסט אויך איי בי עם קענסט אויך מייקראסאפט, די שאלה איז ווילסט דיך האלטן ביי א היימישע קאמפעני? ניין, כ'מיין קול מבשר האט נישט קיין שעירס צו פארקויפן.

א איד, מער אידן האבן געפרעגט, אז מען ענדיגט די, מען ענדיגט הערן דא די שמועס, איז למעשה וואס זאל ער טון, צו וועלכע בראוקערעדזש, קענסט רעקאמענדן א בראוקערעדזש קאמפאני וואס, דורך וועמען ער זאל אינוועסטן? ס'איז דא זייער אסאך בראוקערעדזש קאמפאניס, און דארפסט מאכן זיכער אז זיי האבן די גוטע טעקנאלעדזשי וואס מען קען זען אלע אינפארמעישן וואס דו דארפסט קענען זען, איך טו זאכן דורך דורך טי די אמעריטרעיד. דורך א קאמפאני טי די אמעריטרעיד אדער א אנדערע וואס איז אויך זייער גוט סיי זיי האבן זייער גוטע טעקנאלעזשי און סיי אויך זיי זענען זייער ביליג אויף די טרענזעקשענס איז דא טעיסטי ווארקס די צוויי האב איך זייער ליב צו ארבעטן מיט און אבער דאס מיינט נישט אז ס'איז דא נאר די צוויי כ'מיין אז דו האסט א אנדערע אדער דו האסט א חבר וואס האט און ער רעקאמענט דיך עפעס אנדערש און דו פילסט אז ס'קען ארבעטן פאר דיר מאך זיכער וויפיל דו צאלסט דארט און מאך זיכער אז ס'זאל האבן די גוטע טעקנאלעזשי. און און זיי האבן גוטע קאסטומער סערוויס. געוואלדיג! א גרויסן גרויסן שכח ר' חיים! מיי פלעזשער! הצלחה וברכה!